אז מיר האבן א ליבן גאסט איז סוצקעווערן זיין יום טוב. לויט נאך די איניציאטיווע פון דער קאנאדישער קאנגרעס, די ציוניסטישע ארבעטער באוועגונג און די אידישע פאלקס ביבליאטעק, האט דאס אידישע מאנטריאל זיך צוזאמענגעקומען היינט אוונט, כדי אפצוגעבן כבוד איינעם פון די גרויסע אידישע דיכטער אין אונזער צייט, אברהם סוצקעווער. סוצקעווער'ס נאמען שטעלט מיט זיך פאר א וויכטיגן יש אין דער אידישער גאס. ער איז נישט נאר א דיכטער פאר עקסעלענס, ער פארמאגט אין זיך אזויפיל אנדערע מעלות און זכותים, אדאנק וועלכע ער איז אזוי בארימט און באליבט, א סימן אז אין משך פון איין וואך האמיר געקענט צוזאמעננעמען אזא שענעם און פיינעם עולם פונעם בעסטן פון אידישן מאנטריאל. קודם כל. איז ער א ווילנער. דאס אליין האט שוין אסאך צו זאגן. איך ווייס אז איך פרעג זיך אן מפטיר ביי אסאך לאנדסמאנשאפטן און אנדערע וויכטיגע שטעט און שטעטלעך איבער דער גאר דער וועלט פאר מיין לעצטע באמערקונג. אבער מיר קענען זיך נישט העלפן. ווילנע איז פארט געווען און איז געבליבן אין זכרון פון אידישן עולם דאָס ייִדישע ווילנע, מיט אַלע אירע מעלות און אַלע חסרונות. ווילנע איז געווען אַ שם-דבֿר. ווילנע איז פֿאָרט געווען און באַטראַכט געוואָרן ווי די ירושלים דליטא. צווייטנס, איז אַבֿרהם סוצקעווער ניט סתּם אַ ווילנער, נאר א מיגליד פון יונג ווילנע, און דאס אליין איז א קאפיטל באזונדערס פאר זיך און איז מתחייב. א קלייניגקייט, יונג ווילנע, שטורעם און דראנג, א פארמעסט איינצונעמען די ליטערארישע וועלט, דאס זענען געווען בארג קלעטערער נישט נאר כדי צו באוואונדערן די שיינקייט פון נאטור, נאר קודם כל צו פארברייטערן און פארגרעסערן זייערע האריזאנטן, דערגרייכן ליטערארישע בארג שפיצן פון אומגעהויערן הויך. און צווישן אט דער חברותא פון יונג ווילנע איז אברהם סוצקעווער געווען איינער פון די ראשי המדברים. שוין גלייך ביי די ערשטע טריט זיינע האבן זיך פאר אים געעפנט ברייט די טויערן פון די היכלות פון אנערקענונג. נאך אין נײַנצן פֿערציק האט דער ליטערארישער פיינשמעקער נח פרילוצקי, זייענדיג דעמאלסט א פליט אין ווילנע, האט געהאלטן א פארטראג וועגן דעם דעמאלסט יונגן דיכטער אברהם סוצקעווער, און ער איז דעמאלט געווען קוים זעקס און צוואַנציק יאר אלט. אין וואס באשטייט סוצקעווער'ס כח? וועט איר פרעגן. אפשר דער בעסטער ענטפער האט געגעבן דער דיכטער אליין אין זיין א קורצע דיכטונג. עס קוקן צוויי חברים פון א בארג שפיץ אויף א פלעין. א טייכל שפילט זיך ווי א קינד מיט מאמעס ברוסט, כאטש נעם עס אויף דלאניע דיינער. איינער פרעגט וואס איז עס פאר א חן? זיין חבר ענטפערט ס'איז דער חן פון אמת.

פירער און מערדער, נאר קעגן דעם גאנצן דייטשישן פאלק, אריינגערעכנט די יעניגע טייל וועלט וועלכע האט געשוויגן ווען מיליאנען אידן זענען געפירט געווארן אין די גאז קאמערן. ער איז אבער אויך, צו אונזער אלעמענס גליק, געווען דער עדות, דער בעל זכות'דיגער עדות פון אידישער אויפוואכונג און באנייאונג פון מדינת ישראל.

אויב ס'זאל אים געלינגען ארויסצוגעבן כאטשבי צען נומערן פון דאזיגן זשורנאל. אזוי גרויס זענען געווען די ספיקות אין די מעגליכקייטן אונטער די אומשטענדן פון יענער צייט. גאט צו דאנקען האלט מיר שוין איצטער ביי דעם פיר און זעכציגטן נומער פון דער גאלדענער קייט. ס'איז קיין ספק ניט, אַז אַ גרויסער טייל פֿון דעם דערפֿאָלג פֿון דאָזיקן אויסגעצייכנטן זשורנאַל איז צו פֿאַרדאַנקען סוצקעווערס עקשנות און איבערגעבנהייט. אַלס אַ דיכטער איז סוצקעווער זייער פּראָדוקטיוו. ס'איז שוין ערשינען ביז איצטער אַרום פֿופֿצן ווערק פֿון זײַנע שאַפֿונגען. איז קיין חידוש נישט, וואס דאס אידישע מאנטריאל, פונקט ווי אסאך אנדערע אידישע יישובים איבער דער גאנצער וועלט, דערפרייען זיך אויפצונעמען סוצקעווערן ווי נאר ס'מאכט זיך א געלעגנהייט. ס'איז בלויז א שאד וואס אזעלכע געלעגנהייטן מאכן זיך אזוי זעלטן און אזוי ווייט. וואלטן מיר באמת געקענט און אפשר טאקע בעדארפט זיך אפשטעלן אויף סוצקעווער'ס פערזענליכקייט מער און אויספירליכער, בין איך דאך א געשטראפטער, איך בין א פארזיצער, און ווי גוט און קורץ א פארזיצער זאל נישט רעדן, צו נישט רעדן קומט עס ניט. און בפרט נאך אז מיר האבן מיט סוצקעווערן געמאכט א דזשענטלמען אגרימענט. דער דאזיגער דזשענטלמען אגרימענט איז ענליך צו יענעם אידישן עפל פארקויפער וואס האט פארקויפט עפל אין ווינקל פון גאס וואו די באנק געפינט זיך. איז געקומען צו אים זיינער א חבר אויסצובארגן געלט, און האט אים גראדע געקענט אז קיין צופיל קיין צו שנעלער צוריקצאלער איז ער נישט, האט ער אים געזאגט, מיין פריינט איך וואלט דיר בפירוש געבארגט דאס געלט, אבער מיין אפמאך מיט דער באנק פארבאט מיר דאס צו טון, דהיינו, די באנק טאר נישט פארקויפן קיין עפל, און איך האב זיך פארפליכטעט נישט צו בארגן קיין געלט, מיין אפמאך מיט חבר און פריינט סוצקעווער איז.

חבר מאירסאן האט דאס ווארט. הער פארזיצער, טייערער פריינד און גאסט, און פריינדען, איך ווייס נישט צו איר וועט מיך הערן, איך האף אז איך רעד שטיל, איז מיין באריטאן. קלינגט נישט אזוי שטארק. איך האב זייער א גרויסן פארגעניגן וואס מ'האט מיך געבעטן אז איך זאל קומען באגריסן דעם גאסט פערזענליך. פאר זיך אליין איז דאס זייער א דערפרייענדע ערשיינונג,

דאס איז געווען ווען איך בין נאך געווען א אינגל אין דער שולע, אין דער הויכשולע, שפעטער איז געקומען זשיטלאווסקי מיט וועמען איך בין געווארן זייער גוט באפריינדעט אין זיינע עלטערע יארן, און דאן זענען אנגעגאנגען דער גאנצע עפאכע פון די גרויסע מענער און די גרויסע שרייבער און דענקער פון יענע צייטן, דאס איז געווען ראובן בריינין, און מיר האבן געהאט, איך האב געהאט די עהרע ווען שלום עליכם איז געווען דא אין שטאט, זענען מיר אים געגאנגען באגעגענען יעדן טאג ביי ראובן בריינינען און דאן נאטירליך איז געקומען שמריהו לעווין, חיים גרינבערג, איך דערצייל אייך דא ווייל איך האלט אז איר האט די גאלדענע קייט און איך האב אויך א מין גאלדענע קייט פון די רייכע מענטשן און גייסטער מיט וועלכע מיר זענען געווארן באפריינדעט, יעצט איז מיר א פערזענליכע. פרייד אז איך זאל קענען צושטיקעווען נאך א רינגעלע צו מיין גאלדענער קייט. און ס'קען זיין, און ס'קען זיין אז ס'איז דא עטוואס א שייכות טאקע צווישן אייך און מיר, א זייער ווייטע אבער דאך א שייכות. ווי איך זאל נישט זיין קיין ווי מיין טאטע פלעגט זאגן די חסידישע עניוות אבער דאך האב איך אויך געשריבן א בוך, און מיין בוך איז אויך געהערט געווארן אדער געלעזן געווארן, און טאקע טאקע טאקע פאר די נירנבורגער טרייעלס, איך האב געשריבן א יורידישן בוך וועלכע האט געשפילט איינע פון די ראלעס אין נײַנצן פֿינף און פֿערציק ביי נירנבערג, דערום אז איר זענט געווען אן עדות, נאטירליך איז געווען זייער זייער זייער א פרייענדע זאך פאר אונז צו וויסן אז איר זענט אן עדות, אבער צו דער זעלבער צייט אינטואיטיוו האבן מיר דא געפילט אז עטוואס דארף יעדער איינציגער איד פילן און שרייבן און טון. אלזא, דאס איז מיין פערזענליכע פרייד צו זיין מיט אייך און צו אייך באגריסן, אבער יעצט קום איך נישט אלס א פערזענליכער מענטש, נאר אלס א רעפרעזענטאנט פונעם קענעדער אידישן קאנגרעס, און איך קען דאך נישט דערציילן אייך מיין פערזענליכע פרייד, נאר איך דארף אייך דערציילן די פרייד פון דעם אידישן, פון דער אידישער באפעלקערונג דא און איבער גאנץ קענעדע, וואס איר זענט אונז געקומען באזוכן. מיר האלטן עס אלס א גרויסן כבוד, מיר זענען זייער און זייער צופרידן וואס מיר קענען זיך באגעגענען מיט מענטשן, מיט שרייבער פון דער קאטעגאריע פון אברהם סוצקעווער. נישט אפט האבן מיר די מעגליכקייט, דערום זאג איך אייך אינעם נאמען פון קענעדער אידישער קאנגרעס, וועלכע איז געהאלטן דא אלס א מין פארלאמענט פון דער אידישער באפעלקערונג אין קענעדע, אזוי רופט מען אונז. אלזא איך פון זייער נאמען ווינטש איך אייך אז איר זאלט האבן לאנגע לאנגע יארן, איר זענט נאך א יונגער איד, לאנגע יארן פון שעפערישקייט, און איך וויל אייך צולייגן אלס א גריס אויב איר ווילט ברענגען א גריס אהין, דעם פונק וואס די מענער וואס איך האב דא גערעדט וועגן זיי פון דער עפאכע פון אַכצן נײַנציק ביז נײַנצן צוואַנציק וועלכע זענען געקומען אַהער און זענען געוואָרן באַפֿרײַנדעט מיט אונדז, דעם פֿונק וואָס זיי האָבן אָנגעצונדן דעמאָלט, ברענט נאָך אַלץ בײַ אונדז אין דער ייִדישער באַפֿעלקערונג פֿון קאַנאַדע. דאָס איז ווי משוגע די וועלט זאָל נישט זײַן יעצט, און איר ווייסט דאָך, און איך ווייס, אַז די גאַנצע וועלט איז איבערגעקערט, אָבער דעם פֿונק וואָס זיי האָבן דעמאָלט אָנגעצונדן,

איך וויל אידער איך גיב דאס ווארט צו דעם פארשטער פון דער ציוניסטישע ארבעטער באוועגונג, וויל איך מאכן אייניגע מעלדונגען, קורצע. דעם פערצנטן דעצעמבער אין דעם זעלבן זאל וועט פארקומען א אוונט לכבוד דעם דיכטער שרייבער, מלך ראוויטש צו זיין פֿינף און זיבעציק יעריגע יובילעי. מיר האפן אייך אלעמען צו זעהן נעקסטע וואך. א צווייטע מעלדונג איז, דעם אַכצנטן דעצעמבער אין קאפרי האטעל וועט פארקומען א אוונט פון די פרויען פאראיין פון ביי די אידישע ביבליאטעק ס'עט זיין א חנוכה אוונט, און א שענער פראגראם, א אינהאלטסרייכער פראגראם איז צוגעגרייט געווארן. און די לעצטע מעלדונג איז די טעאטער גרופע ביי דער אידישע, פאלקס ביבליאטעק, אידישע פאלקס שולע, וועט מארגן אויפפירן דעם שלום עליכם פראגראם אונטער דער אנפירערשאפט פון דורא וואסערמאן. ס'איז שוין געשפילט געווארן צוויי מאל, גוט באזוכט.

מיט אייער דערלויבעניש, אויך אין שיינדל'ס מיין אייגענעם נאמען, האב איך דעם כבוד צו באגריסן אברהם סוצקעווער, דער ליכטיגער קריצער, דער ליכטיגער היטער און שיצער פון אידישע ליכטיגע אותיות, אין די ווערטער פון לייוויק'ס א ליד צו אברהם סוצקעווער. קריצן אותיות שאפט אפשר א בילד פון א האמער, א דלאט, און טראפנס שווייס אויפן שטערן פון קריצער. סוצקעווער'ס לידער גיבן גיכער דאס געפיל אז זיי זענען געבוירן געווארן אין שלימות. יונגע סטראפן וואס ווערן צייטיג מיט רעגן? ניין, זיי דארפן אפילו נישט ווארטן אויפן רעגן. זיי קומען ארויס צייטיג. און אַלצײַטיק די זאַנגען, געזאַנגען, סטראָפֿעס אין סוצקעװערס לידער. מע דאַרף זײ נישט זײען מיט טרערן, מע קאָן זײ נישט שנײַדן מיט געזאַנג, מחמת טרערן און געזאַנג זײַנען די קערנער. אַ נאָפּלשנור פֿאַרבינדט די געזאַנגען מיט דעם פּאָעט, און װיפֿל איר זאָלט זײ נישט פּרוּװן שנײַדן און דרעשן, וועט אלץ אין זיי פולסירן זיין לעבעדיג בלוט. סוצקעווערס שפראך-דינקייטן זענען אזוי ראפינירט און גלייכצייטיג אזוי עכט. זיין פארם איז אזוי פרעציז און גלייכצייטיג אזוי נאטירליך. די אימאזשן אזוי טיף, אזוי רעגנבויגנדיג, און דאך אזוי אמת'דיג, ווי עס איז די יצירה פון דעם גרעסטן, ערשטן און אייביגן פאעט, דעם בורא עולם. מען האט געמוזט פריער דערגרייכן געוואלטיגע טעכנאלאגישע פרעציזקייט

בויט סוצקעווער גרויסע פאעטישע מאנומענטן פאר אונזער אייביגקייט. ארכעאלאגן זענען אין ספק צי דער בארג סערבאל אדער דזשעבאל מוסא איז טאקע דער בארג אויף וועלכן מיר האבן מקבל געווען די תורה, אבער דער בארג איז סייווי פון אלע שענער און האט אויך א הייליגקייט

מיינע טייערע חברים און פריינט אין מאנטרעאל דער שטאט, דער אידישער שטאט. איך דאנק די דריי רעדנער וואס האבן מיר איבערראשט מיט דער שיינקייט און מיט דער פרעציזקייט פון זייערע ווערטער. חבר שפילבערג, ליבער פריינד מאירסאן, און מיין אלטער גוטער חבר יהודה עלבערג. איך בין צום דריטן מאל ביי אייך אין שטאט אין מאנטרעאל, און אזוי ווי ס'איז ניט אנגעגעבן געווארן די טעמע פון מיין היינטיגן שמועס, פון מיין היינטיגן רעדן, כ'וויל ניט אנרופן רעפעראט, ווייל כ'האב ניט ליב דאס ווארט און ס'איז ניט דאס. וועל איך פרואוון פאר אייך דערציילן, שילדערן, דריי באגעגענישן אין מדבר סיני. אדער מען קען עס אפשר אזוי אויך אנרופן, א גילגול פון א ליד. אין אפריל נײַנצן דרײַ און פֿערציק, אין די שוידערליכסטע יארן אין ווילנע, אין דער ליטע, אין אייראפע פאר אידן, איז א פרוי מיט איר קינד אנטלאפן פון די טויטנגריבער אין פאנאר. זי האָט געוועלט אַריבערלויפֿן אויף, אויף דעם אַנדער זײַט טײַך, אויף דער אַנדער זײַט וויליע. ס'איז געווען פֿרילינג. עס זענען געגאַנגען שטיקער אײַז, קריעס איבערן טײַך. האָט די פֿרוי איבערגעלאָזן, אַוועקגעזעצט דאָס קינד אויף אַ קריע און זי איז פֿאַרזונקען געוואָרן, דערטרונקען געוואָרן די כוואַליעס. דאָס איז איינע פֿון די כראָניקס וואָס זענען דערגאַנגען צו מיר אין געטאָ, און צו שוידער זענען מיר געווען צוגעוואוינט צו כל-מיני טויטן, אָבער דאָס דאָזיקע בילד פון דער פרוי, וואָס לויפט מיט אַ קינד, ראַטעווען זיך, און לאָזט דעם קינד אויף דער קריע און אַליין ווערט זי פאַרזונקען, האָט מיר עפּעס אויפגעטרייסלט מיינע שוין דאַכט זיך פאַרברענטע געפילן. און איך האב אין געטא געשריבן א ליד מיטן נאמען משה. געשריבן האב איך דאס ליד דעם פופצעטן אפריל נײַנצן דרײַ און פֿערציק, און אט איז דאס ליד. ווער איז די פרוי וואס פלאטערט מיר אנטקעגן, און ביי איר ברוסט אן עופעלע אין דרעמל?

זי שטרעקט ארויס צום לעצטן מאל די פינגער און שלעפט די שקיעה מיט אין תהום. די כוואליעס שווימען איר אריבער שטראמיגער און גרינגער, און אויפן ברעג איך בלייב אליין א סימן. די קריעה טראגט דעם פרילינג א מתנה. אַ דרעמל-קינד אין פֿרירנדיקע טרערן. און איך באַגלײט עס ביז צו דער לבֿנה און זאָג, אַ נײַער משה זאָלסטו װערן! װעדליק דער קבלה, װערט אַ גילגול פֿון משהן געבױרן אין יעדן דור. אין אונזער דור האט דער גייסט פון משה'ן צעשפאלטן דעם ערדענעם ים סוף פון אייראפע און געבראכט דעם פייערפאלק צוזאמען מיט מיר אין אונזער אויסגעבענקטן לאנד. אפשר אין זכות פון דעם אינגעל אויף דער קריעה, און אפשר, טראכט איך, אין זכות פון דעם וואס איך האב באזונגען אין געטא אט יענעם אינגעלע וואס איז געשוואומען אין דער קריעה אויף דער קריעה, און אפשר טאקע דערפאר, האב איך געהאט די זכיה שפעטער זיך צו באגעגענען אויג אויף אויג מיט גאטס בארג. אפשר דערפאר ווייל איך האב דעמאלט אויסגערופן א נייער משה זאלסטו ווערן. אין נײַנצן נײַן און פֿערציק, סך-הכּל זעקס יאָר נאָך דעם, ווי דאָס ייִנגעלע איז אַוועקגעשווומען אין זונפֿאַרגאַנג, סך-הכּל זעקס יאָר! און וואס איז יעצט זעקס יאר וואס באטייטן זיי אין דער צאל פון דער געשיכטע? אבער אין נײַנצן נײַן און פֿערציק אין זעקס יאר ארום ווען די יונגע ישראל ארמעי האט באפרייט דעם נגב האב איך מיט מיין אומפארגעסליכן פריינט, וואס איז געווען שוין א לעגענדע ביי זיין לעבן, יצחק שדה, דער גרינדער פון פאלמאך, דער ליבלינג פון דער ישראלדיקער יוגנט, א געשטאלט וואס ביי זיין לעבן האט מען געזונגען לידער וועגן אים, הימנען וועגן אים, אליין א תלמיד פון הילל צעטלין, א חבר מיט יוסף טרומפלדור, א ארגאניזירער פון די זעלבסטשוץ גרופן בעת דער אקטאבער רעוואלוציע, א פאעטישע געשטאלט וואס שטענדיג פלעגט ער מיר זאגן פאר א פאעט שטעל ער זיך אזוי, אט דער וואונדערליכער מענטש האט מיר דעמאלט מיטגענומען. מיט זיינע פוקסן פון נגב אין מדבר אריין. און איך געדענק אז ווען מיר האבן צוזאמען ארויפגעקלעטערט, איך צום ערשטן מאל, אויף מסדה, אָט דעם העלדישן באַרג פֿון ייִדישער גבֿורה, האָט ער צו מיר געזאָגט, זע, ווי הויך דײַן ייִדיש איז געשטיגן! איז אָט, אין נײַנצן נײַן און פֿערציק אין האַרבסט, בין איך געווען מיט יצחק שדה אין אילת, און דעמאלט איז נאך אילת ניט געווען קיין שטאט, ס'איז געווען בלויז עטליכע קאזארמעס אין א ווינקל וואס האט געהייסן אום רשרש, און היינט האט מען שוין פארגעסן אפילו דעם נאמען, האמיר ביידע ארויפגעקלעטערט אויף איינעם פון די וואונדערליכע בערג, א זעכצן קילאמעטער אויף רעכטס פון אילת. א בארג וואס הייסט אויף אראביש ראס אל נקב, און שפעטער אז מ'האט א נאמען געגעבן אלע געגנטן און בערג מיט העברעאישע נעמען, האט מען אים א נאמען געגעבן הר שלמה. ווי ער הייסט ביז היינט. ראס אל נקב רעכנט זיך ווי דער אנהייב פון די סיני בערג, ביים ראנד פון מצרים. און דעמאלט דארטן קוקנדיג אנטקעגן אויף די הרי מדין און הרי אדום, ווי די בערג פייערן אין וואסער אריין, די שיינקייט פון די נאטור, גאט'ס שטילקייט, האב איך אנגעשריבן א סעריע לידער מיטן נאמען לידער פון נגב, און מערקווירדיג, שוין דעמאלט אין נײַנצן נײַן און פֿערציק איז פאראן ביי מיר א ליד וואס הייסט הר סיני. און דאס ליד ענדיגט זיך דער גאנצער ציקל ענדיגט זיך מיט אט דעם ליד, און דאס ליד גופא ענדיגט זיך זייער אויסטערליש. דעמאלט האב איך ניט געפילט די אויסטערלישקייט, אבער א סך שפעטער האב איך זי דערפילט און דערזען. דאס ליד ענדיגט זיך, דאס ליד ניט געענדיגט. קיינמאל אין מיין לעבן האב איך ניט געענדיגט א ליד מיט ווערטער דאס ליד ניט געענדיגט. אָט איז דאָס ליד. דער פֿינגער פֿון שטילקײט באַװײַזט מיר דעם סיני. כ'װעל נאָענט ניט צוגײן, װוּ ער איז געשטיגן. אַנטלױפֿן, אַנטלױפֿן אַהײם אין רואינע, צעפּיקן אױף טױט װעט מיך װעלן דער ניגון. און אפשר פארקערט, קעגן אלע געזעצן אריינגיין אין וואלקן און זען וואס מע זעט ניט, און זאל מיך אויף שפליטערס די שטילקייט צעזעצן, אנשטאט די געדאנקען, א ניין, איך באטרעט ניט הר סיני, דו האר פון דער שטילקייט אין וויסטע, די טריט מיינע וואקלען. נאוועמבער נײַנצן זעקס און פֿופֿציק. איך האב זיך אבער געמוזט פריער טובל'ען אין די רויטע פייערדיגע מדבר זאמדן, כדי גרייט צו זיין פאר דער נייער איבערלעבונג און פאר דעם נייעם נסיון. איך האב פריער געמוזט זען און דערזען ווי דער בראשית שטעלט אויס פאר מיר זיינע קונסט בילדער. איך האב זיך איינגעהערט צום צוויי טויזנט יעריגן בוים אין עין חוסוב, ווי דער טאטע פונעם בוים דערציילט זיין זון ווי דא איז פארבייגעגאנגען דאס מדבר פאלק.

נבואה געשטאלטן פון אייגענע גופן. איך האב געמוזט זען די רויטהאריגע שטעט אין מדבר וואס האבן, אזוי האט זיך מיר געדאכט אין דער וויזיע, זיך אליין באשאפן, און איך האב אויסגערופן, רויטהאריגע שטעט אין באגיניגן אטעם! חלומות אן מענטשן אי בלוטיג אי טייער, אין אייך וועלן וואוינען רויטהאריגע שבטים, געגאסן פון זעלבן אומזעטיגן פייער. און איך האב געמוזט זען און דערזען די הירשן ביים ים סוף, מיט די לאנגע פידלענע פנימער. ווי זיי פאַרקנסן זיך מיט דער זיידענער שטילקייט. אָבער ס'איז מיר נאָכגעגאַנגען די שורה פון מיין ליד וועגן הר סיני, וואו דער אָדלער פרעגט מיר, ווער ביסטו? און איך האָב געזוכט אין מדבר מיין נאָמען. פארפלאנטערט אין זאמדיגע פלאכן, ווי בלינדע הירשן מיט פלאמענדיגע הערנער קורטשען זיך די אפשטראלן פון טאג אין ביינאכטיגן מדבר. צו וועמען איז דער מדבר געגליכן? צו א ריזיגן מזבח פון דימענט, וואו די נאכט ברענגט פאר א קרבן אירע יונגיקע שטערן. אין דער שטילקייט דערהער איך א שטים. אברהם! און באַלד קומט די שטים דייטלעכער און זינגעוודיק צעצויגענער, אברהם! דאָס בלוט פאַר אַן אָפּגרונט, די קני בייגן זיך, הנני! אַ האַנט נעגלט זיך אַריין אין מיין האַרצן, דערלאַנגט מיך אַ צי אַהין צו דעם בת-קול, נענטער, נענטער, נענטער! איך דערזע דעם געוויסן פון מדבר, אַ פֿעלז, אַ קוואַל, ווי די צונג פון גאָט שפּרודלט אין זיינע שפּאַלטן, און דער קוואַל, ביים טרינקען די מדברדיקע שטילקייט, רופֿט עס מיר ביים נאָמען. ס'איז דער קוואַל פון נבֿואה. אַזוי האָט ער גערופֿן ביים נאָמען מיינע זיידעס. אייביג מוז עמיץ ענטפערן הנני. אין נאוועמבער נײַנצן זעקס און פֿופֿציק האב איך געהאט די זכיה צוזאמען מיט דער ישראל ארמעי צו מארשירן אין מדבר סיני, אויף די שפּורן וואו די פאַרקנעכטע שבטים פון מצרים זענען אַ פאָלק געוואָרן. דאָס איז געשען מיט דריי טויזנט פֿינף הונדערט יאָר צוריק. דאָס איז געשען פאַר מיינע אייגענע אויגן.

מיט א קיבוץ פון גליתן וואס ווילן אונז פארטיליגן. און ניט פערציק יאר ווי אמאל בעת יציאת מצרים האבן אונזערע סאלדאטן געוואנדערט אין מדבר סיני, נאר בלויז געציילטע טעג. איבער די קופערפעלזן לענגאויס דעם ים סוף. וואו בלויז הירשן און אָדלערס ציען זיך, צום ערשטן מאָל פאַר טויזנטער יאָרן, און אפשר בכלל צום ערשטן מאָל, האָבן דאָ באַטראָטן אידן. און אָט קום איך אין שאַרם אַ-שעיך, אָדער מפרץ שלמה, הונדערט פֿינף און זיבעציק קילאָמעטער דרום צו פון אילת. דורך דאנען האט שלמה געשיקט די שיפן צו ברענגען גאלד פון אופיר. פון דאנען דערציילט די לעגענדע איז געקומען מלכה שבא אויספרואוון דעם מלך דעם חכם אין זיין קלוגשאפט. און אט קומען מיר ווייטער אין א געגנט וואס הייסט א-טור, דא וואו עס זאמלען זיך אויף די וואס קומען קיין מעקא, ווייסע קעמלען דרייען זיך ארום, און אסאך בלינדע בלינדע אראבער. פארוואס זענען זיי בלינד? זיי האבן שוין געזעהן מעקא, האבן זיי שוין מער גארניט וואס צו טון, שטעכן זיי זיך אויס די אויגן. און אט פארן מיר אין א דזשיפ אין וואדי פיראן, אדער ווי היסטאריקער מיינען דאס איז דאס ארט רפידים וואס ווערט דערמאנט אין חומש, אונזער קאמאנדיר איז א יונג פון די אטלאס בערג אין צפון אפריקע, און פלוצים אן אויסטערלישע באגעגעניש. אונז אנטקעגן פארט אן אין אן ענליכן דזשיפ דער דעמאלטיגער נשיא פון ישראל יצחק בן צבי, און זיין פרוי רחל ינאית. מיר שטעלן זיך אפ, מיר באגריסן זיך. זיין טאטע, שימשעלעוויטש, איז דאך געבוירן אין סמארגאן, די זעלבע שטאט וואו איך בין געבוירן. בן צבי זאגט צו מיר, דאס הייסט א היסטארישע באגעגעניש, צו טרעפן זיך נאענט פון הר סיני. און איך זאג צו אים, אויב איך וועל עפעס אנשרייבן וועגן סיני וואונדער, וועל איך עס אייך פארלייענען דעם ערשטן. דער קאמאנדיר, וואס שטאמט פון די צפון אפריקאנער אטלאס בערג, גיט מיר א פרעג, ווילסט אפשר פארזוכן מן, אדער ווי די בעדואינער רופן עס מן אל יהוד? דעם מן פון די אידן, טאקע דעם זעלבן מן וואס האבן געגעסן אונזערע אבות? ער רופט צו א פאסטעכל וואס שטייט מיט א קעשל מן, קויפט עס ביי אים און מיר פארזוכן, און עס האט א זיסן טעם. דאָ פֿאַלט נאָך באַגינען דער מן אױף אַן אשל, און צוגעװאױנט זײַנען די צװײַגן לאַנגאָניק. אַ פּאַסטעכל קלײַבט די מתּנה אין קעשל, און ס'האָט נאָך דעם טעם, װי אַ פּלעצל אױף האָניק. דא לעבט נאך א לשון וואס דארף ניט קיין ליפן. דא שטוינט נאך א שטיין צום ארויסשלאגן וואסער. און איך בין געקומען מיט דעם זיך פארקניפן און לעשן אין וואסער א ניי קול מבשר. אנטרונענע אידישע ווערטער אין אלטן העברעאישן פוסטראט. איך לאז אייך אין היילן. אמאל וועט קאן זיין דא זיך קומען באהאלטן א נביא און הערן וואס היילן דערציילן. צו קורץ איז די נאכט אז די מדבר בערג זאלן מסוגל זיין קילן אין ים זייער לאווע. ניטא אזא פארב מען זאל קענען זיי מאלן אַנטקעגן די שטערן ביים אָטעם פון יהוה. פאַרטיידיקן מוז איך מיין האַרץ פאַר דער שיינקייט, וואָס שמעלצט אינעם ים-סוף די נאַכטיקע מיילן, און שליידערן טרערן פון לויטער אַליינקייט, אַזוי ווי דער מדבר-יאָזש וואַרפט זיינע פיילן. צו קורץ איז די נאַכט. זאל מיינע געדאנקען מסוגל זיין קילן אין ים זייער לאווע, ניטא אזא דנא וואו זיי וועלן ניט בלאנקען ביים אטעם פון יהוה. דער וואדי פיראן ווערט טונקעלער. פון אויבן ווערט ער ארומגעשאטנט מיט טייטלביימער, מיטאמאל א בלענדיגע ליכטיגקייט, פון רעכטס א בארג שארף ווי א מעסער, דאס איז דער בארג וואס ווערט אנגערופן סערבאל, און לעבן אים לינקס, מען ווייזט מיר אן, ניין, דאס בלוט מיינס ווייזט אן, איז הר משה. גאָטס באַרג. דעמאָלט, אין נײַנצן זעקס און פֿופֿציק, בין איך דערגאַנגען ביז צום פֿוס פֿון הר-סיני, און איך האָב אָנגעשריבן אַ פּאָעמע אין מדבר-סיני. און אַזוי ווי איך האָב צוגעזאָגט, האָב איך די פּאָעמע דעם ערשטן פֿאָרגעלייענט פארן נשיא יצחק בן צבי אין ירושלים. די טרער די בענקענדיקע אױף מײַן װיִע איז אַלט װי דו, פֿון דור המדבר שטאַמט זי. אַ לױב דער קלײנער טרער װאָס האָט די זכיה צו זען אַז אױך אין דײַן זיכּרון פֿלאַמט זי. געשלײַפֿלטער גראַניט איז דער זיכּרון. דיין פּראַכט איז אַ פֿאַרצערנדיקער פֿײַער. און ווי אַ מאָל איך קני ביים נחל פּאָרן און טרינק די שטאַרקע אייביקייט אויך הײַיאָר. אָ גאָט, מיין גאָט, מיט וואָס בין איך דער זוכה, אַז איך, ביז האַלדז פֿאַרקנאָטענער אין גושן, זאָל קומען צו דעם אָפּקלאַנג פֿון אנוכי? זאָל קומען וואו די פליגל דיינע רוישן. ביי סאַנאַפיר דעם אינזל פון קאָראַלן, די שטערן-קרוין אַנטקעגן שלמהס בוכטע, דיין שאָטן שווימט אין ים באַזוימט מיט שטראַלן און קלאַנגען אונטער זיי אין זיך געזוכטע. איך האָב אַ האַנט געטונקען אין אַ כוואַלע, אַ שפּליטער,

און מלכה שבא מיט פערל אין די אויגן אנטהילט די ברוסט קומט אן פון אביסיניע מיט יונגן צהל קלעטער איך צוזאמען קאראלענע די בערד אין שטויב דער לאגל אז דו וועסט אומעטום א שעה זיך זאמען געדויערן וועט פערציג יאר דער וואגל עס וויל דעריאגן אירע פיס אן אינדין. זײ זײַנען װײַטער פֿון איר בליק און דינער. און דין-דין קלינגט אַ גאָלדן גלעקל, דין-דין, אַ קעמל רופֿט זײַן טױטן בעדואינער, אַ טאַמאַריסק, אַ שלאַנג אַרום די צװײַגן, דאָס בלינדלט, דאָס בלינצלט נאָך צו מיר אַ שפּור פֿון בעל. דער קעמל שטעלט זיך אָפּ, און מיר, מיר שטײַגן. אונדז גײט אַ װאָלקנזײַל פֿאָרױס דעם צהל.

די איינגעקריצטע שריפט וועט בלייבן אייביג פארזיגלט אין גראניט מיט מאכט און דעה, און ווי א לייבינטע וועט ברומען לייביג פון ראס-על-נאקעב דורך קדש ברנע, אזא געזאנג נעמט זינגען דורך די גלידער ווי בליצן וואלטן עס אין מיר געזונגען. געהויערט די זון, א נאכט איז אין דער נידער, און רויטע הירשן זעהן אויס די יונגען. דאס איז דער טאל פֿיראן, א ליימיג נאסע די ערד, א מאנדל בוים, עס בלעקען רינדער, און ס'פאלט די זון אראפ פון א טעראסע, און אויף די אקסלען כאפן זי די קינדער. האסט אויפגעוואכט אין סיני אל נקמות, ווען צו דיין בארגשפיץ האט זיך שוין געהויבן דיין טויטער פאלק. דער בארג פון די עצמות. א יאמערבארג פון אונשולדיגע טויבן. ס'האט אונטערערדיש קינדערבלוט-געריזל דערווארעמט מיט באלעבנדיגע שטימען די אדערן אין דיין גראניט און קיזל. און האסט אנטפלעקט דעם צווייטן בארג. דיין סימן. צעטראטענע ווי שפילצייג אונטער זוילן. צעטרעטן איצט אין סיני טויט און פחד, און אויף די ליפן גליען דיינע קוילן, און מיט די קינדער ביסטו זיך מתייחד. מען גיט דיר נעמען סערבאל, דזשעבל מוסא, איך פיל דעם בארג, פון אלע איז ער שענער. דו שטייסט מיט קופערפעלזן בחברותא, א טראפן בלוט ווייזט אן ביסט יענער, יענער. איך האָב שוין ווען געהערט די זעלבע טענער, אָ בלינדערהייט וואָלט איך צו דיר געטראָפן. אַ טראָפּן בלוט ווייזט אָן, ביסט יענער, יענער. ווי ס'נעדעלע מאַגנעט ווייזט אָן דעם צפון. עס שטעלט זיך אָפּ די זון, זי גייט ניט אונטער. און אויף אַ שטיין מזבח דיר צופֿוסן, אַ גלות-קינד, אַ זעלנער אַ פֿאַרוווּנדטער. און שיקט פון דיר אהיים די לעצטע גרוסן. דער בארג, דער בארג, די שטילקייט בליט מיט בשמים פון אלע דורות, דימענטענע ריינקייט. דער בארג, דער בארג, די זון גיט א באשטראם אים.

װי דאָס װאָלט מיך זײַן גײַסט אין פֿעלז באַהאַלטן, באַרירט מיט דער הסכּמה פֿון געביטער. טו אױס די שיך און שטעל זיך אין אַ שורה. טו אױס די שיך און זאָל דאָס זאַמד דיך שװענקען. אַצינד איז דאָ די צײַט פֿון מתּן-גבֿורה. די שטילקײט איז אַ תּהום, אַ תּהום פֿון בענקען.

און זאָלן רױטע זאַמדן װערן גרינע. און פּלוצעם קומען אױפֿן באַרג די שטערן, צונױפֿגעװאַנדערט פּונקט װי מיר פֿון גלות, באַנומענע פֿון ליכט. מיר זעען, הערן, די מענטשן װערן אײנס מיט די מזלות, און אױפֿן באַרג דורך בליצנדיקער אימה, א אינגל מיט א פאן, ער גיט זי איבער א האנט וואס נעמט זי אויבן א געהיימע און זאלבט מיט אייביגקייט און בענטשט דעם גיבור. און ווער עס האט געזען די נאכט אין סיני, געדענקען וועט דער סיני אויך זיין נאמען, און ווער עס האט געזען די פראכט אין סיני,

דורכצואוואנדערן דעם מדבר, און ניט נאר צו שטיין ביים פוס פון בארג, נאר טאקע ארויפצוקלעטערן סאמע אויבן. דאס איז געשען גאר גאר ניט לאנג נאך אונזער ניצחון אין דער זעקס טאגיקער מלחמה. אין מאי נײַנצן זיבן און זעכציק, נאך אונזער יום העצמאות, בין איך פארבעטן געווארן פון מיין פריינט דעם גרויסן אידישן קינסטלער מארק שאגאל, צו קומען צו אים און זיין זיין גאסט אין סאן פאל אין פראנקרייך. אבער זייענדיג ניט מער ווי עטליכע טעג אין פאריז, האבן זיך באלד צעהירזשעט די מצרישע טעלעוויזיעס, אז נאצער'ס ארמייען, צוזאמען מיט די אנדערע אראבישע ארמייען, גייען פארטיליגן ישראל. ס'האבן זיך געזען בילדער ווי ער האלט ישראל אין א צוואנג וואס מען האקט ניס, ער האלט ישראל אין דעם דאזיגן נוס האקער, און די ארמייען זיינען נאענטע שרייען צו אים גיב שוין א קוועטש! גיב שוין א קוועטש! איבער גאנץ אירופע אין פראנקרייך זענען פארגעקומען פרא-ישראל'דיגע דעמאנסטראציעס וואס אזוינס האט מען נאך ניט געזען, און איך געדענק אין פאריז, וועסט ניט פארגעסן, ס'איז א סימבאל פאר אונז אלעמען, ווי א איד שרייענדיג זאל לעבן ישראל! מיט א נומער אויפן ארעם איז געפאלן מיט א געפלאצט הארץ. האב איך דערפילט אז איך קען מער ניט זיין אין אייראפע איך מוז זיך צוריקקערן אין לאנד. און איך האב אנגעקלונגען צו שאגאלן אין סאן פאול. מיר וועלן זיך ניט קענען זען האב איך צו אים געזאגט. איך פלי אהיים. איך וועל קומען צו אייך נאך דעם נצחון. ווי אזוי האט ער מיר געענטפערט, מיר האבן אזויפיל שונאים, אזויפיל שונאים. איר האט דאך פאנטאזיע, האב איך אים געזאגט דורכ'ן טעלעפאן, און איך גיב אייך מיין ווארט אז איך וועל קומען צו אייך נאכ'ן נצחון, און איך האב טאקע געהאלטן ווארט. מיט אסאך שוועריקייט איז מיר געראטן זיך אריינצוכאפן אין סאמע לעצטן עראפלאן, און דעם צווייטן יוני, פרייטאג איז עס געווען, בין איך צוריקגעקומען אהיים. און איך בין צוריקגעקומען אהיים, און ווער עס איז ניט געווען אין יענע טעג אין ישראל, איז דאס ניט מסוגל צו באנעמען ווי גוט מען זאל עס ניט מאלן אדער שילדערן, אז איך בין געקומען אהיים. האט מיר מיין צוועלף יעריג טעכטערל געוויזן די אקאפעס וואס זי און אירע חבר'טע די צען און צוועלף יעריגע גראבן ארום אונזער שטוב, און זי האט מיר געטרייסט אז זי האט אויך פאר מיר אויסגעגראבן אן אקאפע איך זאל זיך קענען באהאלטן און זיך קענען פארטיידיגן. און איך האב באגעגנט מיינעם א פריינט. און איך האב אים געפרעגט וואו איילסטו זיך? האט ער מיר געזאגט האט ער מיר געזאגט אז אויף אים איז ארויפגעלייגט געווארן די אויפגאבע צוצוגרייטן תכריכים פאר דרייסיג טויזנט קרבנות. איך האב שוין געזעהן די ווייסקייט פון סיביר און די ווייסקייט פון נגב זאמד, אבער אט די ווייסקייט, תכריכים פאר אידן אין ארץ ישראל, דאס האב איך זיך נישט געקענט פארשטעלן אז ס'וועט קומען צו דעם, און כ'האב זיך דערמאנט מיינע אייגענע שורות. מיין אייגענע תפילה אין ווילנער געטא, מיין תפילה צום נס, און ס'איז געווען אגב פאפולער אין ווילנער געטא, איך האב תפילה געטון צום נס, און יענע תפילה האט זיך געענדיגט אזוי, פארלויף דעם וועג, א ניט וועט דיר פארדריסן, ווייל אויך א נס דארף האבן א געוויסן. דער מת אין אייראפע האט קיין געוויסן ניט געהאט, אבער איך האב געגלייבט אז דער מת אין ישראל וועט יע האבן א געוויסן, און איך האב זיך איינגעקוקט אין די אויגן פון די תלמידים, פון די יוגנטליכע, פון די גאר יונגע. האָב איך געזען דעם אָפּגלאַנץ פֿון אָשװענצים אין זײערע אױגן, און כ'האָב געזען, װי די צאַרטע, אײדעלע תּלמידים פֿון דער הרצלייה-גימנאַזיע לעבן מיר, אַלע פֿון רײַכע, שײנע הײמען, װי אַזױ זײ נעמען צו די מיסט פֿון די גאַסן, װײַל אַלע מענער זײַנען אױף די פֿראָנטן. בין איך געווארן זיכערער אין מיין גלויבן אז אזא פאלק קען ניט אונטערגיין. מיט וויפיל ליבשאפט זיי האבן אויפגענומען די מיסט, מיט וויפיל איבערגעגעבנקייט זיי האבן געטאן זייער ארבעט. און אזוי ווי ס'איז געווען פרייטאג און די גאסן זענען געווען פוסט, האט פארבלאנדזשעט אויף ארלאזארוב גאס א תימנער איד מיט א וועגעלע און א אייזל מיט גלאדיאלעס און רויזן אויף שבת, איר ווייסט דאך ס'איז דער מנהג. אז פרייטאג קויפן זיך איין די באלעבאסטעס בלומען אויף שבת, א וואונדערליכער מנהג, שוין א טראדיציע געווארן אזא, און אט, ער פארט ארום איבער דער גאס, ער שטייט מיט זיינע בלומען און ער האט ניט וועמען דאס צו פארקויפן, קיינער ניט אויפן גאס, ער זעט ס'איז געווארן עפעס א אנדער צייט, אן אנדער פרייטאג פון אלע פרייטאגס אין זיין לעבן. מיטאמאל מארשירט אן א גרופע סאלדאטן, מונטער, פריש, מיט געזאנג, האט ער זיך געכאפט וואס דא געשעט, און ער איז אנגעלאפן מיט אלע בלומען און זיי גערופן, נעמט די רויזן, נעמט די בלומען, זאלן זיי אייך באשיצן! וואס איז געשען אין יענע געוואלדיגע טעג? עס זענען שוין געשריבן געווארן אזויפיל ביכער אויף אלע שפראכן, סטראטעגן קענען נאך איצטער ניט באנעמען די געניאליטעט פון דער ישראל ארמיי, פסיכאלאגן שלאגן זיך דעם קאפ. אבער וואס איז געשען עפעס טיפער פון דעם אלעמען? מיר האט זיך געדאכט אז צום ערשטן מאל נאך מערער ווי אין דער מלחמה פאר אונזער אומאפהענגיקייט, צום ערשטן מאל באשאפן אידן אן אייגענע צייט. עפעס מיר איז שטענדיג אנגעקומען און מיר האט שטענדיג אינטערעסירט ווי א דיכטער דער באגריף צייט, וואס איז דאס אזוינס? נאר תמיד האט זיך מיר געדאכט עפעס אזוי ווי עס וואלטן געשטאנען עפעס גוים און געשאטן אויף מיר מיט לאפעטעס צייט, ניט מיין צייט, אזוי ווי לאפעטעס ווערעמדיגע ערד. און מיט א מאל האבן מיר באשאפן פאר זיך א אייגענע רגע, א אייגענע צייט, און די אייגענע רגע דאס איז די רגע פון אייביגקייט. און ווער ס'איז דעמאלט געגאנגען אין דער אקערשט באפרייטער ירושלים, און האט געזען ווי שטויב און טרערן פארקנאסן זיך, און האט דערזען די טייבעלע, די יונה הומיה, אויפן. אט קיין שארם א-שייך, נאר פון צפון קיין דרום, פון עזה איבער אל אריש, און מערקווירדיג, אין אל אריש זענען נאך ביז היינט צו טאג אויסגעשפרייט נעצן, לאנגע קילאמעטערס מיט נעצן, פארן שליו, פארן וואכטל פויגל וואס דארף קומען און קומט דארטן צו פליען, דער זעלבער פויגל, דער זעלביגער שליו וואס די אידן האבן געגעסן בעת זיי זענען אוועק פון מצרים אין מדבר סיני, ביז היינט צו טאג טויזנטער און טויזנטער פויגלען, די וואכטל פויגלען, קומען צו פליען ערגעץ וואו, אין ספעציעלע און באזונדערע לופט שטראמען פון ווייטן אינדיע, און פאלן צו צו די ברעגן פון ארץ ישראל, מדבר סיני. און מיר ציען זיך פארביי סועץ, און פארביי די נאפט פעלדער אין אבו ראדעז, און אומעטום זענען אידן. דאכט זיך א מדבר, אזוי ווי די מתי מדבר פון ביאליקן וואלטן צוריק אויפגעשטאנען לעבעדיגע, ווי זיי וואלטן נאכדעם געלעבט די אלע טויזנטער יארן. אין שמות ווערט געשריבן, במדבר סיני חנו בני ישראל אחרי צאתם מארץ מצרים, אין מדבר סיני האבן די בני ישראל גערוהט ווען זיי זענען ארויס פון מצרים. איך בין ניט זיכער צו זיי האבן דעמאלט גערוהט, אידן קענען בכלל ניט רוהען, איצטער רוהען זיי אוודאי ניט. ווידער געפין איך זיך אין דעם גרעסטן אאזיס אין מדבר. אין וואדי פיראן, און צוזאמען מיט מיר א סגן אלוף, א טייערער ליטווישער בחור מיט א געשמאקן אידיש, זיין נאמען איז מישקע, מען רופט אים אויפן מיליטערישן נאמען אזוי מישקע, די פאמיליע רותם, און איזן איז ער ניט ווייניגער ווי דער מושל, דער הערשער. פון מאנאסטיר סאנטא קאטארינא צופוסנס פון הר סיני, און דער הערשער איבערן הר סיני גופא. און ער לייגט מיר פאר און מיינע חברים אז ער וועט מיט אונז צוזאמען ארויפקלעטערן אויף מושה'ס בארג. מיר הייבן אן די קלעטערונג האלב צוויי ביינאכט. כדי צו זיין אויבן צוזאמען מיטן זונאויפגאנג. איך דערמאן זיך, בלויז איינעם פון די שישים ריבוא איז באשערט געווען ארויפצוגיין אויפן הר סיני, דאס איז געווען מיט דריי טויזנט פֿינף הונדערט יאר צוריק, האבן מיך אויסגעוועלט די טויטע? האב איך א רעכט דעם בארג צו באטרעטן? איז עס ניט קיין פאטא מארגאנא וואס מען זעט אזוי אפט אין מדבר? די הייך פון בארג איז קארגע דריי טויזנט מעטער. נאך עטליכע שעה קלעטערן דארפן מיר נאך ארויפגיין דריי טויזנט טרעפ. לויטן מדרש איז יעקב'ס לייטער וואס די מלאכים זענען אויף אים ארויף און אראפגעגאנגען פון הימל געווען אויפן בארג סיני, און איך דערמאן זיך דאס אלס. אט זענען מיר אויף א פעלז פון גראניט, ס'איז דער הר חורב, אויף זיין שפיץ א וואסער קוואל, ס'ווערט העלער, אט איז די הייל וואו משה האט זיך. מתבודד געווען ווען ער האט אויסגעקלאפט די לוחות און ער האט געפרעגט ביי גאט די געזעצן. אסאך רייזענדע אין משך פון הונדערטער יארן האבן דערציילט אז זיי האבן מיטגעבראכט פון הר סיני שטיינער וואס זעען אויס ווי דער סנה.

און אָט זע איך, װי דער זונאױפֿגאַנג שטראָמט אַרײַן אין די גראַניט-פֿעלזן, און אין זײער גליענדיקער העל-רױטקײט צינדן זיך די סנעען. יאָ, זײ צינדן זיך, די סנע-בײמלעך, אין די פֿעלזן און לױכטן מיט דער שײַן פֿון אײביקײט. איך זע, דער מיליטער-מאַן בויגט זיך אײַן און טוט אויס זײַנע שווערע סאָלדאַטסקע שיך. אַזוי פֿירט ער זיך שטענדיק, זאָגט ער, ווען איך דערנענדער זיך צום שפּיץ פֿון גאָטס באַרג, טו איך אויס די שיך. מיר קומען העכער, וווּ קיין העכער איז שוין ניטאָ. דער מיליטערמאַן װײַזט מיר אַן אײַנגעבױגענעם גראַניטנעם בלאָק. אױף דעם שטײן האָט ניט לאַנג צוריק דער הױפּט-רבֿ פֿון אונדזער מיליטער, אלוף גורען, אָנגעהױבן שרײַבן אַ תּורה. מיטן זעלבן טינט האָט ער אױף זײַן טלית אָנגעצײכנט אַ גרױסן מגן-דוד. און אָט פֿלאַטערט ער דער טלית, הויך איבער אונדז, אונדזער פאן מיט מגן דוד איבערן הר משה. מיר גייען צוריק מיט אן אנדער וועג, כדי צו זען די הייל וואו ס'האט זיך באהאלטן אליהו. איך בייג זיך איין און נעם מיט עטליכע שטיינער וואו ס'איז איינגעוואקסן דער סנע. איין שטיינדל אזא האב איך טאקע געבראכט אט דא אין מאנטרעאל און אים איבערגעגעבן א מתנה, מיין טייערן חבר, דעם גרויסן אידישן פאעט וואס איר וועט אין א וואך ארום פייערן זיין פֿינף און זיבעציגסטן געבוירן טאג. ביים אראפנידערן פון בארג האב איך דערפילט אז איך בין געווארן אן אנדערער, מיין נשמה האט געוויינט פאר פרייד פון דער גרויסער זכיה.

איך האָב פֿאַרברענט מײַן שרײַבטיש, אַ ביזיון צו בײגן זיך פֿאַר האָלץ און אים פֿאַרביטן אױף אַ װילדער געראַנגל־נאַכט אין מידבר בײַ אַ נאָדלערן געצעלט, װוּ ס'אױג פֿון דער נשמה װײנט מיט בילדער, ערשטמאָליקע, וואס מאנען: שילדער, שילדער פאר זיך אליין ווי פאר א צווייטער וועלט. איך טו תפילה איך זאל קענען שילדערן דאס אלץ וואס איך האב געזען און איבערגעלעבט אויפן הר סיני.

חבר סוצקעווער'ס פריינט סוצקעווער'ס ווערטער און לידער, און איך בין זיכער אז כ'על אויסדריקן אייער אלעמענ'ס הסכמה, אויב נאר ער האט כח איצטער, זאל ער אין זיך ליינען אייניקע פון זיינע שאפונגען. פריינט סוצקעווער וועט ליינען פון זיין בוך, וועלכעס איז נישט די לעצטע אדער פאר דעם לעצטן, פירקאנטיגע אותיות און מופתים. שילדיג איז חבר סוצקעווער אליין, ער האט מיר געזאגט אז היינט אין די מוזע און ער וויל א שעה מיט האלבע און איך האב אים אפגעטראטן דעם גאנצן אוונט פאר אים.

פירקאנטיגע אותיות ומופתים, פירקאנטיגע שטיינער. געשפאלטן אייך האט ניט קיין אייזן, עס האבן אייך ליפן געטעסעט. און ווייס איז דער שטויב דורכן טויער, א תחיית המתים'דיג ריינער, ווי אויבן די יונה הומיה, זיך אויסגעפיקט נאר וואס פון חסד. די זון הינטער בערג איז פון ריפ פון דער נאכט שוין געקנאטן. די שטויביגע פענימער זענען מיט איר דורכן טויער אצינד עולה רגל. פון זעלביגן ליכט איז געבוירן די זון און דער שאטן. א שטויב נאך א שטויב זינגט א לויב. צו זיין שבט און דגל. א קאלכאויוון שטויב איז דער שטויב דורך פירקאנטיגן טויער. דער שטויב פון פירקאנטיגע דורות. דער שטויב פון מיין מאמען. מיין אייגענער שטויב איז געווארן גראניט אין סוף נאכטיגן זוניגן זוהר, מיט אלע פירקאנטיגע אותיות ומופתים צוזאמען. דערצײל מיר, באַשטױביקטער ברודער, בײַ שטײנער װי לײַב און פֿירקאַנטיק, דערצײל מיר, װאָס דאָ איז געשען, אַז דײַן קאָפּ איז הײַנט אַנדערש געבױגן. אַ האַנט איז געגאַנגען אין פֿײַער און האָט פֿון דער צײַט אײגנהאַנטיק באַשאַפֿן אַן אײגענע רגע, פאר דיר און פאר מיר אין די אויגן. מיין טאכטער זוכט די סודות פון מאסאדא. ווען ערשטער גאלדשאטן פון אדלער טרייסלט אויף דעם טוי פון כתר און שניידט פונאנדער נאכט אויף צוויי, אז רויטער זונשניט בלייבט אין וואדי, צוזאַמען מיטן אָדלער מיטן פֿליִענדיקן מעסער. מײַן טאָכטער כאַפּט זיך אױף און קלעטערט צו אַ קאָלאָנאַדע, געבױגן אונטער אױסגעברענטע הענגענדיקע שלעסער. דערקלעטערט שױן אױף יעקבֿדיקן לײטער. אַצינד נאָך איר אַ צװײטע צי אַ צװײטער. מײַן טאָכטער זוכט די סודות פֿון מצדה. דער װינט איז פֿעלזיק אױפֿן פֿעלז און רײַסט דיר די אַבײַע, אַרומגעבונדן פֿעסט מיט זיבן קניפּן. דאָס מורדים-בלוט, ס'פֿאַרבאַקענע אין שטײן, דערפֿילט דאָס נײַע און זעצט אַרױס מיט זאַלץ פֿון אירע ליפּן. און קעגן איבער, אױף די הרי-מואבֿ, כּישופֿט בלעם, האַלב מלאך,

און לויערן פון דאנען אויף די טעכטער פון מדבריות. אזוי ביז נאכט פארזיגלט ווידער הימליש אויסגעמינצטע שקלים, אז אויסגראבן זאל זיי א דור אן אנדערער א ווייטער. מיין טאכטער זוכט די סודות פון מצדה און אין חלום, זי זוכט זיי ווייטער.

און פאר די הילולא, מען שערט די דריי-יאריגע קינדער שערט מען די לאקן, א גרויסע פייערונג, גרויסע שמחה, און אידן פון כל מיני שבטים לייגן אריין קוויטלעך, בקשות, צו ר' שמעון בן יוחאי, דעם מחבר פון זוהר. האב איך אנגעשריבן וועגן דעם א ליד, פון די ערשטע לידער זינט מיין קומען אין לאנד. די קוויטלעך אויפן קבר פון ר' שמעון בן יוחאי, אויף מצבה שטיינער בלויע פון ר' שמעון בן יוחאי ליגן קוויטלעך אלערליי, אנגעטרערנט, אנגעשטערנט און געחתמעט זענען זיי, אינדיש, אידיש, אראמעיש און א קאפיטשקע העברעיש.

זיינע אויגן שמייכלען קינדיש. און ער בענטשט אן אינד אויף אינדיש. אט א לשון פול מיט חידוש. און ער בענטשט א איד אויף אידיש. קין עין הרע, אידן גארע. נאר די ברכות ניט צעמישן. און ער פרייט זיך, וואס צעווישן אינדיש, אידיש, אראמעיש. איז נאך דא א טראפ העברעיש.
אגב, ווער ס'וויל זיך איינשאפן די פירקאנטיקע אותיות און מופתים און אנדערע ביכער געפינען זיך ביי די טיר און מ'קען עס קויפן. און איצט וויל איך אין אייער אלעמענס נאמען און אין דעם נאמען פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק, אידישע, קאנאדער אידישע קאנגרעס און די די נאציאנאל די נאציאנאל נאציאנאלע ציוניסטישע ארבעטער באוועגונג דאנקען הארציג אונזער טייערן פריינט אברהם סוצקעווער פאר קומען צו אונז אינעם קאלטן מאנטריאל און אונז אנווארמען אזוי די הערצער אין אזא מין קאלטן אוונט מיר האפן אז ער וועט גאר אין גיכן קומען ווידער אמאל צו אונז, און דאס מאל אפשר מיט א נייעם באנד פון פייערוואגן-לידער, און וועלכע זאל אויך זאל אויך קענען ארייננעמען נישט נאר די די לידער פון צער און פרייד,, אבער אויך דאס ווארט וואס מיר ווארטן שוין אלע.